האלט מען דא דף מ, עמוד א', תורה כ ט, איז האלט מען דא מיטן די סבי דבי אתונא, די אלטע לייט פון אתונא האבן זיך געקריגט מיט רבי יהושע בן חנניה, זיי האבן געהאלטן אין איין פרעגן שאלות, האט רבי יהושע בן חנניה צו אפגעפרעגט, און ס'ליגט אין די טענות גרויסע גרויסע סודות. די מעשה גייט אזוי, האי גברא איז געווען א מענטש, דאזיל, וואס איז געגאנגען בעי אתתא, ער האט געבעטן א ווייב, ער איז געקומען אין א שטאט און ער האט געבעטן ער וויל האבן א ווייב, ולא קיהבו ליה מ'האט אים נישט געגעבן, יעצט איז די שאלה מאי חזי פארוואס זאל די מענטש זעהן דאזיל להיכא דמדלי מיניה, און פארוואס זאל ער נאכאמאל קומען צו די שטאט און בעטן א שידוך וואס איז בעסער ווי די פריערדיגע שידוך, פאר די קליינע שידוך האט מען געזאגט ניין, און פארוואס זאל ער בעטן א גרעסערע שידוך, שקל סכינתא. האט ער גענומען א מעסער, א נאגל, און דצה לתתא, האט עס אריינגעשטעקט אונטן פון די וואנט, לא עאל ס'איז נישט אריינגעגאנגען. דלי האט ער עס אויפגעהויבן, דצה לעילאי האט ער עס אריינגעשטעקט אויבן, עאל ס'איז יא אריינגעגאנגען. אמר האט ער געזאגט, האי נמי מתרמי ליה בת מזליה, פונקט אזוי ווי די מעסער, אונטן איז טאקע געווען די וואנט פארמאכט. האט ער נישט געקענט אריינשטעקן, אויבן האט ער פונקט געטראפן א לאך איז די מעסער אריין, די זעלבע זאך ביי א שידוך, ס'קען זיין טאקע די נידעריגע שידוך האט נישט מצליח געווען, אבער קען בעטן א העכערע שידוך ווייל דאס איז זיין מזל, און דארטן איז דא א פתח ווי די שידוך זאל געלונגען. איז די רבי זאגט נאך איבער די ווערטער, האי גברא דאזיל, א מענטש איז געגאנגען בעי אתתא געבעטן א ווייב, ולא קיהבו ליה מ'האט אים נישט געגעבן, לאמיר גיין רש י, דמדלי מיניה, ער האט געבעטן א בעסערע שידוך, שמיוחסת מן הראשונה, ס'איז מער מיוחס'דיג, מער ווי די ערשטע. ושואל אותו, הלא יש לו ללמוד, און מ'פרעגט דעם מענטש, האסט דאך געדארפט אפלערנען, הואיל ולא נתנו לו ראשונה, מ'האט נישט געגעבן די ערשטע פרוי, כל שכן זו אוודאי האט מען נישט געגעבן די צווייטע פרוי. סיכתא, איז קביל דאס מיינט א מחט, א נאגל? דצה השפיל ידו ער האט אראפגענידערט זיין האנט במקום שאין חור ס'איז נישט געווען קיין חור נישט געווען קיין לאך בכותל אין די וואנט ולא עאל ס'איז נישט אריינגעגאנגען עס איז דלי דצה ער האט הגביה ידו אויפגעהויבן די האנט ונעצה און האט עס יא אריינגעשטאכן אריינגעשטעקט במקום נקב א פלאץ ס'איז געווען א לאך ועאל ס'איז יא אריין ס'איז די זעלבע זאך ווייל ס'קען זיך טרעפן א מזל אפילו אונטן גייט נישט אבער אויבן זאל יא גיין. איז די רבי גייט אונז זאגן א אינטערעסאנטע תורה, וואס די תורה איז אויב א מענטש איז אויף א נידריגע מדריגה און ער האט קאליע געמאכט ביי א נידריגע מדריגה, וויאזוי קען זיך ארויס זעהן פון דעם? ווייל למעשה דארף ער ארויף גיין אויף א העכערע מדריגה צו מתקן זיין די נידריגע מדריגות, סא אויב ביי די נידריגע מדריגה האט ער נישט מצליח געווען,

וויאזוי טראגט מען אהין? מה דאך ביי די ביי די גוטע צייטן איז נישט געגאנגען, יעצט ווען איז שוין צובראכן צושאסן ווילסטו ער זאל ארויפגיין אויף א העכערע פלאץ, יא און יעצט זיך קענען שטארקן אפילו נאך א צובראכנקייט זיך קענען שטארקן און ארויפגיין, דאס איז די שאלה. סאו דער רבי גייט ארויסברענגען אסאך נקודות וואס ס'ארבעט אזוי טאקע, און מען גייט זען ס'ארבעט יא אזוי, מען קען ארויסקריכן. פון א נידריגע פלאץ ארויפגיין א העכערע פלאץ, און דאס וועט משפיע דאס וועט משפיע זיין אז אלעס איבערצודרייען צום גוטן. דער רבי הייבט אן מיט א דיבור, כי לא כל דיבור נקרא דיבור, נישט יעדע רעדן הייסט א דיבור, נישט יעדע ווארט הייסט א ווארט, כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל אינו נקרא דיבור, אז איינער רעדט עפעס און מענטשן נעמען נישט אן קיין ווארט וואס ער רעדט, הייסט נישט קיין דיבור. בבחינת אין אומר ואין דברים ס'נישט דא קיין זאגן ס'נישט דא קיין ווערטער, בלי נשמע קולם אן דעם וואס מ'הערט זייער קול. ס'מוז זיין עפעס א קול דא וואס דאס איז נתקבל פאר די מענטש וואס הערט עס, דעמאלטס הייסט א דיבור א דיבור. ועיקר מה שנתקבל הדיבור, און די עיקר וואס ווערט נתקבל א דיבור, מחמת הטוב שיש בו, ווייל ס'איז דא עפעס גוטס אין דעם דיבור. כי טוב הכל חפצים, יעדער וויל גוטס. וכל מה שיש, ועל כן וועגן דעם, כשיש טוב בהדיבור, ווען די ווערטער, ווען די מעסעדזש איז דא טוב, אזי הדיבור נשמע ונתקבל, ווערט די דיבור געהערט און ווערט נתקבל, אבער כשאין די טוב בהדיבור, ס'איז נישט דא קיין גוטס אין דעם דיבור, אינו נתקבל ווערט דאס נישט נתקבל, לאמיר עס רעדן אין אונזער שפראך, קיינער האט נישט ליב ווען איינער קוועטשט, קוועטשן האט מען נישט ליב, דו זאגסט עפעס א גוטע זאך, א שיינע זאך, יעדער האט עס ליב צו הערן, איז ואיך עושין הטוב בהדיבור. אה, דא איז דאס, דא קומט אריין די שאלה, וויאזוי א מענטש האט ליב צו קוועטשן, וויאזוי מאכט ער טוב, וויאזוי מאכט ער זיין דיבורים גוט, על ידי שלוקחים הדיבור מהדעת, מ'הייבט אן רעדן מיט שכל, אזי יש בו טוב איז דא גוטס, ווען ער זאגט א זאך וואס מאכט סענס, אבער כשהדיבור בלא דעת, ווען דער דיבור איז אן דעת אן שכל, אזי אין בו טוב נישטא קיין טוב, בבחינת, די בחינה וואס שטייט אין פסוק, גם בלא דעת, אז ס'איז נישט דא קיין דעת, איז נפש לא טוב, איז די דיבור נישט גוט. נפש הוא הדיבור, נפש מיינט די דיבור, כמו שכתוב שטייט אין פסוק, ויהי האדם לנפש חיה, די מענטש זאל זיין א נפש וואס ס'לעבט, ותרגומו זאגט דער תרגום לרוח ממללא, צו א רוח וואס רעדט, זעט מען די גאנצע מענטש האט צו טון מיט רעדן, און דאס ווערט אנגערופן נפש, און דאס דעמאלטס איז גוט, אז דו גייסט ארויף צום דעת. דעמאלטס איז דעמאלטס איז דא א דיבור. יעצט ווי אזוי טוט מען דאס? ווייטער איז די שאלה. ולהקים, ב', אות ב', ולהקים ולרומם את הדעת ווי אזוי דערהייבט מען די דעת? על ידי שבח הצדיקים דאס איז די שבח פון צדיקים כשמשבחים ומפארים את הצדיקים ווען מען איז משבח און באשיינט די צדיקים על ידי זה נתרומם הדעת ווערט נתרומם די דעת די דעת ווערט דערהויבן קודם על פי פשטות ווען א מענטש רעדט פון צדיקים ער רעדט די חשיבות פון צדיקים ווערט זיין דעת דערהויבן מען זעט עס במציאות און מען זעט אסאך משפיעים וואס א גאנצן צייט ווען זיי הייבן אן צו רעדן רעדן זיי די שבח פון רעבן ווייל אז מען רעדט די שבח פון רעבן דעמאלטס הייבט מען אן צו באקומען א העכערע דעת, און דאס וועקט אויף די טוב פון די דעת, ממילא נו ווען מען רעדט רעדט מען א שטיק טוב וואס איז משמח, און מענטשן זענען עס מקבל, בבחינת איז די בחינות כנשר יעיר קנו אזוי ווי א אדלער וואס וועקט אויף זיין נעסט, איז ער מסביר, נשרא דא רוחא, נשר ווייזט אן אויף די חלק הרוח, יא.

און וואס איז די בחינת פון רוח? ער וועקט אויף די גאנצע דעת פון די מענטש, ער וועקט אויף די מענטש פון די שלאף, בחינת מוחין דקטנות בחינת שינה, ווען א מענטש האט מוחין דקטנות און ער שלאפט איז ער בשינה, איז קנו דא קנה חכמה קנה בינה שהם המוחין, דורך דעם וואס מען קויפט זיך איין חכמה, מען קויפט זיך איין בינה, איז דאס די מוחין, וויאזוי? דורך דעם וואס מען רעדט פון די שבח פון די צדיקים, זאגט דער רבי נאך מער, אפילו מלאכים, אפילו די מלאכים, כשרוצים לעשות דיבר שיהיה נשמע ונתקבל אצלם, זיי ווילן מאכן א דיבור, די מלאכים ווילן מאכן עפעס א דיבור, און זיי ווילן די דיבור זאל זיין עפעס געהערט, און ס'זאל נתקבל ווערן ביי זיי, בבחינת עושי דברו לשמוע בקול דברו, ער מאכט די דיבור, ער הערט דעם דיבור, אזי משבחים ומפארים את השם יתברך תחילה, לויבן זיי דעם אייבערשטן קודם, שהוא צדיקו של עולם, וואס ער איז די צדיק פון די וועלט, בבחינת צדיק השם בכל דרכיו, אזא בחינה פון די צדיק, דאס מיינט דאך די אייבערשטער. וואס ער איז א צדיק אין אלע זיינע וועגן, במילא רומען זיי אויס א צדיק, און במילא זאגן מיר יעדע צופרי, משבחים ומברכים משבחים מפארים מעריצים מקדישים ממליכם, את שם המלך הגדול והקדוש, יא מ'לויבט קודם די נאמען פונעם אייבערשטן, און נאכדעם קענען זיי אנהייבן צו זאגן קדוש קדוש קדוש, אז זיי נעמען, ועל ידי זה דורך דעם נעשה הדיבור ווערט די דיבור נכנס לשמיעה, מען הערט עס, וזה ברכו השם מלאכיו, קודם די מלאכים זענען ברכו השם, זיי בענטשן דעם אייבערשטן, היינו השבח שמשבחים תחילה את השם יתברך, קודם לויבן זיי די אייבערשטן, שהוא צדיקו של עולם, וואס ער איז דער צדיק פון די וועלט אזוי ווי שטייט צדיק בכל צדיק השם בכל דרכיו. ואחר כך און נאכדעם, איז דאס עושי דברו, מאכן זיי ווערטער, לשמוע בקול דברו, קען הערן דיבורים, שעושים הדיבור שיהיה נשמע ונתקבל וואס ווערט נשמע ונתקבל. סאו בקיצור, דא האט מען שוין געענטפערט די ערשטע בחינה, אז וואס מ'האט גערעדט אפילו א מענטש איז טאקע אין א נידריגע מצב, ער וויל יעצט קוועטשן, וויאזוי קען ער ארויסקריכן פון די מצב? איז דורך דעם ווען ער וואס ער טוט רעדן פון צדיקים, פון ערליכע מענטשן, ממילא ווערט זיין מח דערהויבן. אז די מח ווערט דערהויבן, יעצט קען ער ארויסקריכן פון זיין פראבלעם, פון זיין קטנות. סתם ארויסקריכן פון קטנות איז טאקע זיכער שווער, און די קשיא דאס געווען אונזער קשיא, א מענטש לעבט אין קטנות, וויאזוי קען ער ארויסקריכן פון קטנות? מה ד ח, וואס האט ער? ער מוז ארויסקריכן נאכדעם וואס ער פארט ארויף צו זיין מח, און דערויף צום מח בויט ער דאך אויף זיין קטנות. און אות ג, וזה דאס איז א צווייטע דוגמא, בחינת בגדים לבנים.

וואס איז ריין, וואס איז איבערגעגעבן פאר איר נייע מאן וואס זי גייט יעצט חתונה האבן, דאס איז בחינה פון בגדים לבנים, דאס איז אויך דא א בחינה, די ציצית, די שיינע ווייסע ציצית, וואס דאס היט מיך אפ פון אלע כתמים און עוונות און פשעים, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות השם, איז דאס איז דאס די שענסטע זאך, איז היינו תיקון הדיבור, שבחינת מלכות פה, דאס איז די מלכות. די מלכות ליגט אין פה וואס מען רעדט הייליגע לעכטיגע דיבורים, היא בחינת בגדים לבנים, דאס איז א בחינה פון בגדים וואס גייט האנט ביי האנט מיט בגדים לבנים, א ריינער מענטש רעדט ריינע דיבורים. יעצט קען מען נאך פארשטיין, אויב בגדים לבנים מיינט א מענטש איז ריין איבערגעגעבן פארן אייבערשטן, פארשטייט מען פארוואס איז דא אזא זאך אז מען דארף זיך אפהיטן די קליידער, כי צריך לשמור מאוד את הבגדים מ'דארף זיך זייער שטארק אפהיטן די קליידער שלא יבזה את הבגדים מ'זאל נישט פארשעמען די בגדים די קליידער ווייל דאס מוז זיין ריין רק לשומרם אפצוהיטן כראוי אזוי ס'דארף צו זיין שלא יבא עליהם ס'זאל נישט קומען אויף זיי שום כתם ורבב קיין שום פלעק און אפילו פעטנס גארנישט זאל נישט ארויפקומען אויף דעם ס'זאל זיין פלעין ריין פארן אייבערשטן וכל מי שגדול יותר ווער ס'איז אסאך גרעסער צריך לשמור את הבגדים יותר, דארף אפהיטן די בגדים אסאך אסאך מער, כי כל מי שגדול יותר, ווער ס'איז גרעסער מדקדקין עמו יותר, ער איז מער מדקדק, דאס הייסט ס'מאכט אויס וויאזוי ער ברענגט אריין דעם אייבערשטן אין וועלט, ווי מער ער איז א ערליכע איד, פארלאנגט זיך פון אים אזוי, אזוי ווי ביי אזוי ווי אזוי ווי ביי א מלך בשר ודם, ווי מער יענער מענטש איז א מענטש וואס זיינע דיבורים מאכן עפעס אויס, אלץ מער. איז עס א עבירה ווען ער רעדט קעגן די מלכות, מה שאין כן א מענטש וואס עס מאכט מיר נישט אויס וואס ער רעדט, קיינער קוקט נישט אן וואס ער רעדט, סאו האט ער גערעדט, סאו ס'מאכט נישט אויס. אבער אויב ס'האט א גרויסער פראפעסאר האט גערעדט איז עס עק וועלט, די זעלבע זאך להבדיל אלף אלפי הבדלות אויב ביים אייבערשטן א ערליכע איד האט נישט קיין ריינע בגדים, ס'הייסט אז די דיבורים זענען נישט ריינע, ער האט ער איז פול מיט חטאים, איז אזא מענטש האט א איז איז מען א סאך מער מדקדק, על כן וועגן דעם תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו, ער טרעפט א פלעק אויף זיינע קליידער, איז חייב מיתה חייב מיתה, כי עמו מדקדקין ביותר, אויף אים איז מען סאך מער מדקדק, כי הבגדים בעצמם הם דנים אותו, די קליידער אליינס זענען אים דן, בבחינת דינא דמלכותא, דהיינו דינא דמלכותא, אזוי ווי מען זעט ביי דוד המלך, אז דוד המלך ווייל ער האט מבזה געווען די בגדים. און געשניטן די בגדים און מיינען סוף ימיו וועלן די בגדים האבן אים נישט געקענט ווארעמען. כי הבגדים בחינת מלכות, בגדים ווייזט אויף מלכות, ווער איז מלך דא? כי רבי יוחנן קרא למאני מכבדותא, רבי יוחנן האט גערופן זיינע קליידער אז זיינע קליידער זענען די וואס זענען מיך מכבד, שזה בחינת מלכות, דאס איז די בחינה פון מלכות וואס מלכות ווערט אנגערופן מלך הכבוד, דער אייבערשטער וואס איז מיר מכבד, דאס הייסט וויאזוי בין איך ממליך דעם אייבערשטן אויף מיר אז איך געב כבוד פארן אייבערשטן. והן בחינת צדק מלכותא קדישא, ס'איז דא אזא גערעכטיגקייט וואס דאס איז די הייליגע מלכות אז מען טוט נאר וואס איז ריכטיג. שזהו בחינת הבגדים, דאס איז די בחינה פון בגדים, וואס אונז האבן געשמועסט ריינע בגדים, ריינע בגדים איז די טייטש אז א מענטש זינדיגט נישט, בחינת צדק לבשתי, גערעכטיגקייט האב איך אנגעטון, יעצט המבזה אותם, ווער ס'פארשעמט עס, איז נמצא שהוא כמורד במלכות, ער איז מורד במלכות, ער זאגט מען דארף נישט זיין ריין פארן קעניג.

איז מען ממליך דעם אייבערשטן, און מען ברענגט אריין, מען מאכט א פלאץ ס'זאל זיין א פלאץ פון השראת השכינה דא אויף די וועלט, מה שאין כן ווען א מענטש טוט עס נישט, ער איז נישט ממליך דעם אייבערשטן דא, און די שכינתיה איז נישט בסדר ביי אים, ממילא איז נישט דא קיין יחוד, צייגט אראפ זיך די אייבערשטער פון די וועלט, און דאס איז א פירוד פון קודשא בריך הוא ושכינתיה, בבחינת נשך. נחש, די שלאנג. משיך לה לגביה, ס'בייסט אריין. די שלאנג, דאס מיינט די חטאים, בייסן אריין, ואטיל בה זוהמא, ס'לייגט אריין א זוהמא, און נאך דעם ווערט בחינת דם נידה, די שיינע ווייסע קלייד ווערט פארשמירט מיט בלוט, בבחינת, די זעלבע בחינה מדוע אדום ללבושיך, פארוואס זענען דיינע קליידער רויט, פארוואס איז דיין קליידער פארזינדיגט, און די גאנצע, די גאנצע.

די ווייב פון די סמך מם שהיא מלכות דסיטרא אחרא דאס איז די מלכות פון סיטרא אחרא דאס הייסט ווייל די מלכות איז די שאלה ווער איז קעניג אדער די די די צדיק אדער די די די שפחה בישא בחינת שפחה וואס תירש גבירתה די שפחה ירשנ'ט איבער איר הערנטע דאס איז דאך א שרעקליכע מעשה ס'איז דא א הערנטע און קומט די שפחה. ער כאפט אן די גאנצע הערנטע, ווארפט איר ארויס פון די היים, און זי נעמט איבער די גאנצע הויז. ס'איז די זעלבע בחינה, די אייבערשטער איז דער באלעבאס, די אייבערשטער איז די די האר פון די וועלט, קומט צו גיין די סיטרא אחרא און כביכול יא, ווארפט אוועק די גאנצע מעשה, שהיא אשה רעה, דאס איז א אשה רעה, שבחינת עת רעה, ווייל דאס איז א בחינה פון עת רעה, פארוואס? כי יש כ"ח. עיתים, ס'איז דא אַכט און צוואַנציק עיתים, און שלמה המלך זאגט, אויסגערעכנט אין משלי, עת דאס, עת דאס, דא עת ללדת, עת למות, איז דא אַכט און צוואַנציק עיתים, און פון די עיתים איז עיתים לטובה, פערצן פון דעם איז לטובה, און עיתים לרעה, פערצן פון די עיתים איז לרעה. אבער דא, אז די שפחה בישא נעמט איבער, איז נעמליך אלעס ווערט עיתים נאר רעה, און וצריך להכניע שפחה בישא. שי עת רעה יש לומר אפילו די שלעכטע צייטן די פערצן וואס זענען שלעכט דארף איך עס א גאנצע צייט מכניע זיין סא די גוטע צייטן איז דאך גוט די שלעכטע צייטן דארף איך עס מכניע זיין אבער אויב נישט איז ביטער ס'מוז זיין בבחינת בכל עת יהיו בגדיך לבנים עת, מיינט יעדע עת דארף זיין בגדיך לבנים, ווייס, כל עת דייקא, ביי אלע עיתים, דארף זיין בגדיך לבנים, היינו בלא רבב אן קיין שום פעטנס, און קיין שום חטאים, היינו בחינת טהרת השכינה מנדתה, רייניגן די שכינה פון נדה, פון די בלוט, בבחינת דם נעכר ונעשה חלב, דאס הייסט די בלוט ווערט פארשמירט און ס'ווערט מילך, דאס טייטש פון די רויטע בלוט דארף ווערן אלעס ווייס, דאס איז דאס די ענין, אבער והרשעים און די רשעים בעוונותם מיט זייערע עבירות גורמים זענען זיי גורם אפרשותא אז זיי ווערן אפגעטיילט בין קודשא בריך הוא ושכינתיה פון גרויסן באשעפער, פיין, אבער מען זעט נישט ווי מען דינט אים. דער גרויסער באשעפער, כי גורמים לה, זענען אזוי ווי גורם פאר די שכינה דם נידה אזוי ווי דם נידה וואס איז נישט דא קיין יחוד צווישן קודשא בריך הוא ושכינתיה, ואז נקראת עיר הדמים, דעמאלט ווערט אנגערופן, די גאנצע מלכות ווערט אנגערופן א שטאט פון בלוט. ועל שם זה, אויף דעם, אויף דעם נאמען, איז די רשעים נקראים אנשי דמים, ווערן אנגערופן בלוטיגע מענטשן, וואס וואס איז? זיי פארשמירן די גאנצע מעשה, כי שס"ה לא תעשה תלויים בשס"ה גידים, די שס"ה לא תעשה וואס מען טאר נישט טון, דא האסטו מצות עשה מצות לא תעשה, עס איז דא שס"ה מצות לא תעשה, דאס איז אנגעהאנגען בשס"ה גידים, דאס איז. די שס"ה מצות לא תעשה איז אקעגן די שס"ה גידים, די דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק גידים, ששם תהלוכות הדמים, דארטן גייען די בלוטן, ולפי בחינת לא תעשה שעוברים, אויב מען איז עובר אויף א לא תעשה, כן מעוררים דם נדה לשכינה, אזוי איז מען גורם די דם נדה צו די שכינה. דער רבי איז אזוי פונקטליך מסביר וואס דווקא רויט וואס דווקא בלוט אלעס ווייל סאיז קאנעקטעד איינס צום אנדערן ווייל די גאנצע זאך פון די שס"ה מצות לא תעשה איז דאך אקעגן די די די די אדערן און אז די אדערן טויג נישט פארוואס ווייל מען טוט עבירות ממילא ווערן די בגדים שמוציג כי כמה מיני דמים יש סאיז דא אסאך מיני דמים סאיז דא פֿינף מינים מיני מראות ביי א דם נידה וואס איז טמא. ובכן צריך להמתיק את הדמים ממילא דארף מען ממתיק זיין די בלוטן היינו לתקן הלאוין שהם הגידין מען דארף מתקן זיין די לאו וואס דאס איז דאך אקעגן דעם איז דאך די גידין די אדערן און להמשיך לבנונית אריינברענגען א ווייסקייט בבחינת דם נעכר ונעשה חלב און וזה דאס מיינט בכל עת יהיו בגדיך לבנים די בגדים דארפן זיין ווייס. און בגדיך דייקא, דאס מיינט בגדיך מיינט די בגידה, די איך האב געפעלטשט אקעגן דעם אייבערשטן, מוז מען דאך מאכן ווייס, להמשיך להם לבנונית אריינצוברענגען א ווייסקייט, דא הייבט זיך אן צוריק די רבי'ס שאלה, די אלטע שאלה, סאו וויאזוי מאכט מען דאס? אויב א מענטש איז יא נעבעך אריינגעפאלן, ער האט יא שמוציגע בגדים, און וויאזוי קריכט ער ארויף אויף א העכערע מדריגה, פארוואס זאל, נאר מיט א העכערע מדריגה קען ער מאכן צוריק ווייס, די אלע זאכן וואס ער האט פארשמירט, נאר אזוי קומט מען אן אהין. סאו גייט דער רבי פון דא און ווייטער פון אות ד ווייטער מסביר זיין אז איך גיי אריין מיט תיקון הכללי, וואס תיקון הכללי? ברענג איך כוחות פונעם מח, איך גיי ארויף אויף העכערן אויף אן העכערע מדריגה, בין איך מתקן אפילו די נידריגע מלכות, סאו אז איך גיי אריין אין חכמה בינה, פון חכמה בינה שלעפ איך אראפ צו מלכות און אזוי רייניג איך אויס אלע בלוטן, ארבעט און ס'גייט שמוציג. אבער איך מוז דא ענדיגן, אפשר וועט זיך זיכער זיין.